הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת, דף קוף למד א', די צענטע שורה. דף קוף למד א', די צענטע שורה. אונז האבן מיר געהאט אין די משנה. דער הייליגער תנא רבי אליעזר האלט, ווען ס'געפאלט אויס צו מאכן א ברית שבת, און די תורה זאגט אז די מצוה פון ברית מילה איז דוחה שבת, איז עס נישט נאר די מצוה, נאר אלע צוגעהער צו די מצוה, איז דוחה שבת, מעג אפילו גיין שניידן ביימער צו מאכן האלץ, קוילן, פייער, מעסער, צו קענען מאכן די ברית. זאגט די גמרא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, לא לכל, נישט יעדע מצוה וואס גייט אן שבת, אמר רבי אליעזר אז מכשירי מצוה איז דוחין את השבת. ס'איז דא מצוות משה וואס איז דוחה שבת אבער נישט די מכשירים. האלט מיט? צוגעהער. האלט מיט משה? אז עס געפאלט אויס די אכטע טאג שבת און מען דארף מאכן א ברית מילה, יעדער האלט. שכוח. יעדער האלט אז די די מצוה פון מילה שטופט אוועק שבת. אבער די חכמים האלט און רבי עקיבא האלט, קוק אהער, אלע זאכן וואס מען קען טון ערב שבת, מאכן א מעסער, מאכן האלץ, טראגען די מעסער צום בית מדרש, די אלע זאכען קענסטו טוהן ערב שבת, דאס הייסט מכשירי מצוה, די צוגעהער, ר' לעזר האלט, אלעס קען מען טוהן שבת, אבער זאגט ר' יוחנן נישט יעדע זאך, ווייל כ'זעה דאך שתי הלחם די מצוה פון ברענגען די קרבן מנחה יום טוב שבועות איז חובת היום, חיים ס'איז דאך א חוב צו מקריב זיין. יום טוב, מען קען עס נישט אפשטופן פאר נאך יום טוב, און ולא למדה ר' לעזר, און ר' לעזר האט נישט ארויסגעלערנט אז די מכשירי מצוה פון די שתי הלחם איז אויך דוחה שבת אלא מגזירה שווה. נו, אז מ'דארף האבן א עקסטערע פסוק א גזירה שווה אויף די מכשירי מצוה פון די שתי הלחם, זע איך אז נישט יעדע מצוה וואס איז דוחה שבת קומט שוין א פעקעדזש דיעל אז די מכשירים פון דעם אויך. איך האב א פסוק אז ברית מילה איז דוחה שבת, איך האב נישט קיין עקסטערע פסוק אויף מכשירי ברית מילה, ר' לעזער זאגט קוק. ניין. ס'טייטש, איך וואלט געקענט מיינען ביז יעצט, וואס איז דוחה שבת מיינט נישט נאר די מצוה, ס'גייט אלעס צוזאמען. אבער אז איך זע ביי שתי הלחם דארף האבן א עקסטערע גזירה שווה, וואס די תנאים האבן געלערנט אין א ברייתא. רבי לעזער אומר מנין למכשירי שתי הלחם, די שניידן די שתי הלחם, די תבואה פאר די שתי הלחם איז אויך דוחה שבת, ווייל ס'שטייט אין די תורה ביי די הבאה מיום הביאכם את עומר התנופה ביי די קרבן עומר שטייט אין די תורה די ווארט הבאה תביאו לחם תנופה שתיים ביי די שתי הלחם, מאך א גזירה שוה. מה פונקט. מה פונקט. הבאה די ווארט הבאה וואס שטייט ביי די עומר איז מכשירים דוחין את שבת. אונז העמיר זעהן אז מען לערנט ארויס אז די שניידן די קרבן העומר איז דוחה שבת. יא רשי ברענגט עס. בחריש ובקציר תשבות. וואס איז בחריש ובקציר תשבות, מען דארף רוען, מען דארף רוען פון אלע מלאכות, מה חריש רשות, פונקט ווי אקערן, מען טאר נישט אקערן שבת א רשות אקערן, נישטא קיין מצוה אין אקערן, אף קציר רשות, מען טאר נישט שניידן שבת יעדע זאך וואס איז א רשות, יצא קצירת העומר שהיא מצוה, איז מאך איך א גזירה שווה, פונקט ווי די הבאת העומר איז מכשירין דוחה שבת, אף הבאה האמורה בשתי הלחם איז מכשירין דוחין את השבת, סאו קומט אויס אזוי יואליש. אויב דו זאגסט מיר אז יעדע מצוה וואס איז דוחה שבת קומט שוין צוזאמען מיט דעם די מכשירים, וואס דארף איך א עקסטערע גזירה שווה אויף די שתי הלחם? אז איך דארף א עקסטערע גזירה שווה, זע איך אז ס'איז לא לכל. באלד העמיר זעהן וואס נאך נישט. אבער דאס דארף מען וויסן ווען מען לערנט שס, אז ס'דא דריי סארטן גזירה שוות. ס'איז דא א גזירה שווה וואס איז מופנה. די תורה שרייבט א עקסטערע ווארט ביי איין מצוה און א עקסטערע ווארט ביי א אנדערע מצוה, תורה גייט נישט שרייבן אלע איינצלהייטן ביי יעדע מצוה, ביי איין פלאץ שמועסט ער אויס אסאך פרטים און איך שרייב דיר א איבריגע ווארט דא און נאכדעם ביי נאך פלעצער איבריגע ווערטער, דו שטעלסט עס צאם א גזירה שוה וואס איז מופנה פון ביידע זייטן, דאס קען מען נישט גיין אפפרעגן נאכדעם מה דאך ווייסט פארוואס אפשר אפשר דא שרייבט די תורה די און די פרט ווייל דאס האט אזא סברה. ווייל די תורה שרייבט דאך א עקסטערע ווארט. נאכדעם איז דא אז ס'איז נישט מופנה. אויך צוויי וועגן אין דעם. ס'איז דא א, ס'איז דא א מופנה פון איין זייט, איין פלאץ איז דא א איבעריגע ווארט און די אנדערע פלאץ נישט. נאכדעם איז דא. די ווארט דארף זיין דארט. אדער נאכדעם איז דא ביידע פלעצער נישט איבעריג. ס'איז מחלוקת. איז לאמיר פרעגן גמרא, מופנה? איך מוז זאגן אז די גזירה שוה פון הבאה הבאה איז מופנה. ווייל ווייל. יעצט פארשטיי איך פארוואס איך מאך די גזירה שוה, ווייל דאי לא מופנה, אויב וועסטו מיר זאגען די ווערטער זענען נישט איבריגע ווערטער, איכא למיפרך קען איך דיך אפפרעגן וואס די גזירה שוה, ווייסטו פארוואס ביי די עומר זאג איך אז די מכשירים איז דוחה שבת, מה לעומר ווייל שכן אם מצא קצור קוצר, אז דו טרעפסט שעורים וואס מען האט שוין געשניטן שלא לשם המצוה, איז עס נישט כשר, מען דארף גיין שניידן לשם מצוות העומר, וועגן דעם איז דוחה שבת אויך די מכ, ווייל עס איז נישט קיין מכשיר, דאס שניידן איז די מצוה, תאמר בשתי הלחם שאם מצא קצור אינו קוצר, אז מען טרעפט געשניטענע ווייץ קען מען ברענגען פון דעם די מנחת שתי הלחם, מען דארף נישט גיין שניידן לשמה. איז אז דו זעהסט אז מען מאכט אז אז אז אז ר' לעיזער זאגט איך מאך א גזירה שווה אז מכשירי שתי הלחם איז דוחה שבת, ס'מוז זיין האלאו? אז ס'מופנה! כ'גיי פרובירן צו טרינקען ס'טוט זיך זייער שארף. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ס'דא נאך מילך? זייער שארף. נעם אביסל מילך אדער מאך עס אדער מאך עס איבער איינער איינער האלט מיט דא? נוח ביסט דא? נוח הערש אבער וואס זאגט די גמרא אז ס'מוז זיין זאגט די גמרא ואכתי אפשר מופנה מצד אחד לאיי לאיי יא אמת אפנויי מופנה ס'איז א איבריגע ווייל מכדי כתיב שטייט דאך שוין אנפאנג פרשה והבאתם את עומר ברענג די קרבן עומר ראשית קצירכם אל הכהן. וואס דארף די תורה שפעטער נאכאמאל זאגן מיום הביאכם את עומר התנופה למה לי, שמע מינה אז די ווארט הבאה מיום הביאכם איז איבעריג לאפנויי, נו ואכתי מופנה מצד אחד הוא, אפשר איז עס נאר די גזירה שוה א מופנה פון איין זייט, איך זעה טאקע די ווארט מיום הביאכם את עומר התנופה ביי קרבן העומר איז איבעריג, אבער די ווארט. הבאה בשתי הלחם איז נישט איבעריג, ושמעינן ליה לר' לעזער דאמר מופנה מצד אחד למידין, אונז לערן מיר ארויס אז אונז ווייסן וואס ר' לעזער האלט, רשי ברענגט אראפ ווי איך זעה אין מסכת יבמות א גאנצע א גאנצע אריכות און מאנכע מען דארף עס אויסרעדן, ר' לעזער האלט אז מופנה מצד אחד קען מען טאקע ארויסלערנען אבער ומשיבין אז איך האב א סברה וואס איך קען איך קען מאכן עפעס א פירכא קען איך עס אפפרעגן. סאו וויאזוי קען ר' לעזער ארויסלערנען דא אז די מכשירי שתי הלחם איז דוחה שבת? עס איז מופנה מצד אחד, זאגט די גמרא תביאו ריבויא. ביי די שתי הלחם האב איך אויך א עקסטערע, ווייל שטייט א אנפאנג פסוק והקרבתם מנחה חדשה לה', קומט אויס אז די ממושבותיכם תביאו לחם תנופה איז אויך מופנה, אז עס איז מופנה פון ביידע זייטן. על כל פנים וואס האט וואס האט רבי יוחנן געזאגט אז נישט איבעראל איז די מכשירי דוחה מכשירי מצוה דוחה שבת ווייל שתי הלחם סאו וואס ווילסטו מיר דא זאגן נישט איבעראל און ווי נאך ס'איז נישט נאר שתי הלחם ווען נישט וואלסטו געקענט זאגן ביי שתי הלחם האב איך א פסוק ניין נישט נאר ווי ס'שטייט נאר ווי ס'שטייט וואס אז וואס אז אז ס'יא דוחה און ווי נאך נישט. פרעגט די גמרא למעוטי מאי, ווי נאך, זאג מיך א מצוה וואס איז דוחה שבת און די מכשירים נישט, אילימא עסט מיר וועלן זאגן למעוטי לולב, אז די רבי יוחנן קומט זאגן אז לויט רבי אליעזר אויב דו האסט נישט קיין לולב און ס'פאלט אויס די ערשטע טאג סוכות שבת, נאך נאך שטערקער. ניין? מאך אן עקסטערע ברכה? ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זייער גוט. כ'האב דא א טייטל בוים, כ'מעג דא גיין אראפשניידן א לולב צו קענען גיין מקיים זיין די מצוה פון נטילת לולב, עסט מיר ווילן זאגן אז רבי יוחנן מיינט זאגן לא לכל אז רבי לעזער זאגט אז מכשירי מצוה לולב לולב וכל מכשיר והתניא האט מען דאך געלערנט א ברייתא בפירוש לולב וכל מכשיריו דוחין את השבת דברי רבי לעזער סאו קענסטו מיר נישט זאגן אז ס'מיינט לולב ואלא עסט מיר וועלן זאגן למעוטי סוכה אז רבי לעזער וועט האלטן אז די מכשירים לאמיר זאגן איך דארף גיין אויפשטעלן א סוכה אדער איך דארף גיין שניידן סכך פאר א סוכה איז נישט דוחה שבת, והתניא האט מען געלערנט סוכה וכל מכשיריה דוחין את השבת דברי ר' לעזער. סאו וואס מיינט ער צו זאגן מיט די לא לכל ואלא עסט מיר וועלן זאגן למעוטי מצה, אז מען דארף עסן מצה די ערשטע טאג אום פסח כזית מצה, אבער גיין שניידן ווייץ און מאלן און זיפן און באקן די אלע מצה וואס אז ר' לעזער זאגט אז לא לכל איז נישט דוחה, והתניא מצה וכל מכשיריה דוחין את השבת דברי ר' לעזער. גייט די גמרא פרובירן א פערטע זאך ואלא למעוטי שופר אז די מכשירים צו גיין שניידן א שופר פון א בהמה און אויפקאכן איז נישט דוחה והא תניא שופר וכל מכשיריו דוחין את השבת דברי ר' לעזער אמר רב אדא בר אהבה למעוטי ציצית לטליתו טאר נישט גיין מאכן א ציצית שבת און מזוזה לפתחו און אלע מכשירים אלע מכשירים פון די מכשירי מזוזה טאר מען נישט וואס? מאכן שבת. תניא נמי הכי האט מען אויך אזוי געלערנט א ברייתא ושוין, ר' לעזער איז מודה צו ר' עקיבא אז שאם צייץ טליתו אויב האט ער געבינדן א ציצית שבת, אדער ועשה מזוזה לפתחו שהוא חייב אז ער איז חייב א קרבן חטאת. פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס טאקע די מכשירי מצוה פון מזוזה און פון ציצית זאגסטו ביי דעם אז רבי לעזער האלט אויכעט אז ס'איז נישט דוחה שבת, אמר רב יוסף לפי שאין קבוע להם זמן, די מצוה פון ציצית ומזוזה האט די תורה נישט, ס'איז נישט אז ס'האט נישט קיין צייט ווען מ'דארף גיין מיט דעם, במילא גיי איך נישט גיין זאגען אז שבת, אז די מצוה איז דוחה שבת, כ'קען זאגען אז ס'קען ווארטען אויף מוצאי שבת אויף זונטאג, אמר ליה אביי אדרבה כ'פארשטיי נישט.

אלא אמר רב נחמן אמר רבי יצחק, ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע הואיל ובידו להפקירן, ס'איז דא א וועג וויאזוי דו קענסט דיך פטר'ן פון פון ארויף לייגן די ציצית אויף די קלייד, זאגט רשי ונפקי מרשותיה ס'גייט ארויס פון דיין רשות, ולאו עליה רמיא חובתיה במילא. גיי איך נישט זאגן אז ס'זאל דוחה זיין שבת. וואס? נאר א אייגענע קלייד איז מען מחיוב צו לייגן ציצית. מען בארגט א קלייד צו יענעם. און וואס איז ביי מזוזה? קענסטו מפקיר זיין די הויז. יעצט וועלן מיר צוריק גיין צו די גאנצע ברייתא, די אלע ברייתות פון פריער. ווי לערן איך טאקע ארויס? ווי לערנט טאקע? אז דו זאגסט אז ער דארף האבן א גזירה שווה פאר שתי הלחם, נו ווי העט ער האבן א גזירה שווה פאר פאר ווי העט ער ארויסלערנען אז די מכשירים פון לולב איז דוחה און די מכשירים פון פון זאגט די הייליגע גמרא אמר מר לולב לולב וכל מכשיריו שאקלען לולב די ערשטע טאג סוכות אז ס'געפאלט שבת און אלע מכשירים דוחין את השבת דברי ר' אליעזר מנא ליה לרבי אליעזר הא. פון ווי לערנט עס ארויס? אי אויב וועסט מיר וועלן זאגן אז דער לערנט עס ארויס פון איינער איינער פון די י ג מידות שהתורה נדרשת בהן איז וואס? א בנין אב. וואס איז א בנין אב? די תורה גייט נישט זאגן ביי יעדע מצוה אלע פרטים. די תורה זאגט א מצוה, די תורה זאגט איינמאל ביי איין פרט, ביי איין מצוה אז ס'איז דוחה שבת און אלע מכשירים, שתי הלחם לאמיר זאגן, כ'מאך א מה מצינו. פונקט ווי איך זעה שתי הלחם איז א מצוה וואס איז דוחה שבת, זאגסטו אויכעט אז די מכשירים איז דוחה שבת, אזוי אויך ווען לולב איז דוחה שבת. אהה, בהיקש. וועסטו וועלן זאגן אי מעומר ושתי הלחם, אז איך זעה ביי די מנחת עומר און די שתי הלחם אז די ביידע מצוות זענען מצוות זמנים און די תורה זאגט אז די מכשירים זענען דוחה שבת, איז די זעלבע זאך ווען די תורה הייסט שאקלען לולב. קענסט מיטהאלטן דוד? וואס איז די גמרא? ה. קודם דו באקסט א תורה, נו. איז די תורה זאגט אז מ'זאל שאקלען לולב שבת. ניין, כ'קען דיך אפפרעגן, ווייסטו פארוואס אי מעומר ושתי הלחם ווייל שכן צורך גבוה, מ'מאכט פון דעם א קרבן, במילא אפשר קען איך זאגן אז וואס? א קרבן לה' איז מכשירים דוחה שבת, אבער גיין זאגן אויף נטילת לולב, לולב איז נישט קיין קרבן. אלא זאגט הגמרא, אמר קרא די תורה זאגט ולקחתם לכם ביום. הראשון ביום, וואס די ביום? ולקחתם לכם ביום הראשון, לקחתם לכם בראשון, ביום אפילו בשבת, די טאג אפילו איז עס שבת, ולמאי הלכתא, לגבי וואס? אז וואס? אז מען דארף שאקלען שבת? אילימא לטלטול, איצטריך קרא למישרי טלטול, ווער לאזט מיך נישט אנכאפן א לולב? די רבנן, ניין? וואס איז דער פראבלעם אנצוכאפן א לולב, הא? איך דארף האבן א פסוק אז ס'זאל דוחה זיין? ס'איז א שבות! די תורה דארף נישט זאגן א פסוק אז מ'מעג אז ס'גייט נישט אן קיין שבות אלא מאי אלא למכשיריו. האב איך א פסוק וואס די תורה זאגט מיר מ'מעג יעצט גיין שניידן א לולב צו קענען שאקלען ביום הראשון. נו ורבנן, און די רבנן האלטן אז מ'טאר נישט שניידן די מכשירי מצוות נטילת לולב. יעקב הלל איז נישט דוחה את השבת, וואס זעלן זיי טוהן מיט די ווארט ביום? ביום ולא בלילה, קען נישט יוצא זיין די מצוה פון די ד' מינים סוכות ביינאכט? נו ור' אליעזר וואס ער לערנט די ביום אויף מכשירי המצוה, ביום ולא בלילה מנא ליה, נפקא ליה לערנט ער אויס די הלכה פון ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים, זיך פרייען שבעת ימים, ימים ולא לילות. פסוק גייט ארויף אויף ד' מינים, יא? נו וואס זאלן טון די רבנן מיט די פסוק ושמחתם שבעת ימים, איצטריך ער דארף האבן סיי ביום און ער דארף האבן סיי ושמחתם שבעת ימים. סלקא דעתך אמינא וואלט געקענט מיינען נילף שבעת ימים מסוכה. איך וועל ארויסלערנען שבעת ימים וואס שטייט ביי נטילת לולב פון מצוות סוכה. מה להלן פונקט ווי שבעת ימים ביי סוכה איז ימים ואפילו לילות. ביי סוכה איז דאך וואס כדילפינן במסכת סוכה זאגט רש"י אזוי ווי איך לערן ארויס אין מסכת סוכה אז ס'גייט אן סיי ביינאכט און סיי בייטאג. קמשמע לן אז דארף די תורה שרייבן קודם ולקחתם לכם ביום. ביום ולא און ר' אליעזר האלט מען וואלט נישט געגאנגען זאגן אז דא ענדיגט זיך די די די קשיא פון די גמרא לאמיר גיין נו פרעגט די גמרא ולכתוב רחמנא בלולב וואס האבן מיר געהאט פריער אז די תורה שרייבט א גזירה שווה שתי הלחם ארויסלערנען פון די עומר אז די מכשירי מנחת עומר ושתי הלחם דוחה את השבת נו פרעגט די גמרא ולכתוב רחמנא בלולב לולב קען איך נישט ארויסלערנען פון דא ווייל יענץ איז הארבער ס'א קרבן וואלט געקענט זאגן אז מ'קען נישט מאכן קיין מה מצינו אבער וניתו הנך ונילפו מיניה דארף מען נישט שרייבן די עקסטערע די די הבאה הבאה פון שתי הלחם און פון קרבן העומר לערן עס ארויס פון לולב גמרא משום דאיכא למיפרך מה ללולב לולב האט אויך א חומרא שכן טעון ד' מינים דו ביסט נישט יוצא די מצוה פון איין זאך אליין וואלט איך געקענט זאגן דווקא די מצוה. איז מכשיריו דוחה שבת. און אויב אזוי עקסטער שרייבן אז די קרבן מנחת העומר און שתי הלחם אז מכשיריו דוחה את השבת. גייען מיר גיין צום מצוה פון סוכה. ר' אליעזר האלט, סוכה וכל מכשיריו דוחין את השבת. דברי ר' אליעזר, פרעגט די גמרא מנא ליה לר' אליעזר הא, פון וואו ווייסט ר' אליעזר די הלכה? גייט די גמרא פרובירן, אי מעומר ושתי הלחם, וועסטו מיר וועלן זאגן מוישי, ער לערנט ארויס פון עומר ושתי הלחם אז פונקט ווי דארט זאגט די תורה אז וואס? אז די מצוה איז שבת איז די מכשירים אויכעט דוחה שבת איז די זעלבע זאך דא ניין שכן צורך גבוה ס'איז א קרבן מ'איז מקריב פון דעם א קרבן לה' וועגן דעם מעג מען גיין שניידן אלע מכשירים אבער מצות סוכה איז נישט קיין קרבן אי מלולב אז מען זאגט קוק לולב לולב איז נישט קיין קרבן די תורה זאגט אז וואס ולקחתם לכם ביום הראשון אז מען מעג גיין שניידן. קען איך זאגן ניין, לולב האט דאך אויך א הארבע זאך, שכן טעון ד' מינים, מה שאין כן סוכה. איי וואס דארפסטו גיין צו תוס' פרעגט און פארוואס גיי איך נישט מאכן א צד השווה.

מען קען טרעפן א זאך מה להצד השווה שבהן שכן אלא אין די גמרא גמר שבעת ימים מלולב רבי אליעזר לערנט ארויס א גזירה שווה זאגט רש"י בגזירה שווה אתא ליה ער האט א גזירה שווה שטייט ביי לולב שבעת ימים שטייט ביי סוכה שבעת ימים מה להלן, פונקט ווי ביי לולב מכשיריו דוחין את השבת, אף כאן נמי מכשיריו דוחין את השבת, זאגט רש"י איי ואף על גב דאינו מופנה משני צדדים, ס'איז דאך נישט קיין איבעריגע ווארט, האסט עס? הערשי, רש"י, ואף על גב דאינו מופנה משני צדדים, ווייל ביי לולב חד שבעת ימים הוא דכתיב, און איך דארף דאך עס האבן לויט ר' לעזער למעוטי לילות, אבער כיוון דגלי רחמנא בעומר ושתי הלחם ולולב גילוי מילתא בעלמא הוא, ולא פרכינן עליה גמגום. פרעגט די גמרא וליכתוב רחמנא בסוכה, זאל די תורה שרייבן נאר ביי סוכה אז די מכשירים איז דוחה שבת, וניתי הנך און איך זאל ארויסלערנען די מכשירים פון מנחת העומר און שתי הלחם ונגמר מיניה, משום דאיכא למיפרך מה לסוכה, סוכה האט א חומרא שכן נוהגת בלילות כבימים, אפשר וועגן דעם זאג איך אז מ'מעג גיין אויפבויען א סוכה מכשיריו דוחין את השבת, מה שאין כן די מנחות קען מען נאר מקריב זיין. בייטאג לאמיר גיין צו די דריטע מצוה מצה וכל מכשיריו דוחין את השבת דברי ר' לעזער, פרעגט די גמרא מנא ליה לר' לעזער הא, אויב וועסט מיר וועלן זאגן אי מעומר ושתי הלחם אז איך זע די תורה זאגט אז מכשיריו דוחין את השבת קען איך זאגן מ'ווייסט דערווייל וואס מנחת העומר ושתי הלחם שכן צורך גבוה, אי מלולב וועסטו גיין צו א לולב שכן טעון ד' מינים, אי מסוכה שכן נוהגת בלילות כבימים, אכילת מצה גייט נאר אן ביינאכט. סאו ווי ווייס איך אז מכשירי מצה איז דוחה את השבת? אלא וועל איך ארויסלערנען פון גזירה שווה חמשה עשר חמשה עשר מחג הסוכות מה להלן, פונקט ווי ביי סוכות מכשיריו דוחין את השבת, אף כאן מכשיריו דוחין את השבת, נו פרעגט די גמרא וליכתוב רחמנא במצה וניתי הנך וליגמר מיניה, און דאן וועל איך ארויסלערנען פון. נאר די גזירה שוה וועל איך שוין ארויסלערנען אלעס פון דעם ניין משום דאיכא למיפרך איך קען דיך אפפרעגן די בנין אב ווייסט אויף וואס מצה האט א און איז מכשיריו דוחין שבת שכן נוהגת בנשים כבאנשים מע וועגן דעם זאג איך אז וואס יא מה שאין כן סוכה מיט לולב א פרוי איז פטור פון דעם. זאגט רשי ווי זעה איך אז מצה זענען פרויען מחויב. ווייל כ'לערן ארויס אין פסחים לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים כל שישנו בבל תאכל חמץ, ווער ס'גייט אן ביי די לא תעשה פון חמץ, ישנו בקום אכול מצה, און פרויען ונשים איתנהו בבל תאכל חמץ, ווייל א מצוות לא תעשה בין שהזמן גרמא ובין שאין הזמן גרמא, חייבות, אבער סוכה און לולב דליתנהו בנשים דמצות עשה שהזמן גרמא היא, במילא וועגן דעם דארף ער האבן א עקסטערע פסוק אויף סוכה אז ס'איז מכשיריו דוחין את השבת און אויף לולב אז דוחה את השבת. לאמיר גיין צו די לעצטע מצוה שופר וכל מכשיריו, דוחין את השבת דברי ר' לעזער. פרעגט די גמרא מנא ליה לר' לעזער הא, פון ווי ווייסט ר' לעזער אז וואס? אז מען מעג גיין אויפקאכן א שופר מאכן א שופר שבת, עסטו וועלן גיין זאגן פון עומר שתי הלחם, ווייל די תורה זאגט אז וואס מכשיריו דוחין את השבת ניין שכן צורך גבוה, עסטו גיין ארויסלערנען פון לולב א בנין אב פון לולב. שכן טעון ד' מינים, עסטו גיין צו סוכה, שכן נוהגת בלילות כבימים, עסטו גיין צו מצה, אז ס'גייט דאך אויך אן ביי פרויען, און ביי מענער מה שאין כן שופר גייט נישט אן ביי פרויען, אזוי ווי אלע מצוות עשה שהזמן גרמא, אלא מאי ענטפערט די גמרא אמר קרא יום תרועה יהי' לכם, די ווארט יום איז בחודש השביעי באחד לחודש, תרועה יהי' לכם. וואס דער יום תרועה יהי' לכם, אז וואס, ביום אפילו בשבת, ולמאי, אילימא לתקיעה, וואס, וואס, וואס דארף די תורה זאגן אז וואס, אז ס'איז דוחה וואס, וואס איז דאך נישט קיין מלאכה, וואס איז די פראבלעם פון בלאזן שופר, הא תנא דבי, הא תנא דבי שמואל מ'האט געלערנט אין בית מדרש פון שמואל שטייט אין די תורה ביי יום טוב כל מלאכת עבודה לא תעשו, איז משמע מלאכת עבודה, א זאך וואס מען דארף זיך מטריח זיין, ס'איז א מלאכה. יצתה תקיעת שופר, בלאזן שופר און רדיית הפת שיבן א ברויט מעג מען יא, ס'איז נישט קיין שהיא חכמה ואינה מלאכה, וואס די תורה דארף מען נישט שרייבן א עקסטערע ווארט יום תרועה יהיה לכם צו קענען זאגן אז וואס? אז מען מעג בלאזן, וואלט געקענט שטיין פאר דעם תרועה יהיה לכם, אלא למכשירין. איז פון דא לערנט ער מיט נו, ולרבנן, די רבנן וואס זיי האלטן אז מען טאר נישט גיין אויפקאכן א שופר, מאכן א שופר, וואס טוען זיי מיט די יום? ההוא מיבעי ליה ביום ולא בלילה, אז ביינאכט איז מען נישט יוצא די מצוה פון בלאזן שופר, דווקא בייטאג. ורבי אליעזר וואס ער נוצט די יום פאר מכשירין ביום ולא בלילה, מנא ליה, ווי טוט ער וויסן אז שופר גייט אן בייטאג, נפקא ליה לערנט זיך ארויס פון יובל, שטייט דאך יובל דארף מען בלאזן שופר יום כיפור, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם, סאו לערן איך ארויס, פונקט ווי ביי יובל איז ביום הכיפורים נאר בייטאג ולא בלילה, איז וגמרי מהדדי לערנט ארויס ראש השנה. רשי ברענגט אראפ די לימוד, אלע תקיעות פון חודש השביעי שוות. וואס וועלן די חכמים זאגן? זאגט תוס' די רבנן סברי דלא שייך לאקושי אלא משום סדר תקיעות יהיו שוין. די ענין סדר תקיעות מיינט ס'איז א הילסום אויף אלע.

שופר דארף מען דאך האבן, ער ברענגט דאך צום אייבערשטן אלע זכרונות, ס'איז א מורא'דיגע חשוב'ע מצוה, עס קען זיין וועגן דעם זאגט די תורה אז אלע מכשירים זענען דוחה שבת, און מתקיעת שופר אויף יום הכיפורים ליכא למיגמר, ווייל דאמר מר, תקעו בית דין שופר, נפטרו עבדים לבתיהם גייען אהיים אלע קנעכט, ושדות חוזרות לבעליהן, ס'איז א מורא'דיגע מצוה, זאל די תורה עקסטער שרייבן ביי יעדע זאך אז מכשיריו דוחין את השבת. ווי גייען מיר? וואס האט מען זיך אפ דא? ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא. נו, וואס איז וואס? איינער האט אמאל געפרעגט סאטמארער רבי זכותו יגן עלינו, וואס? יעדע וואך שאלעשידעס תורה קעגן ציונות? אלע פסוקים, ווי מען, וואס זאל איך טון? איך עפן אויף די חומש, איך עפן אויף די רשי, איך זעה יעדע זאך זעה איך דאך, מ'דארף זיך אכטונג געבן פון מינים און אפיקורסים. נו, אז איך לערן פאר דעם דף צופרי, און איך זיץ דא מיט מלמדים, מיט מנהלים, מיט מחנכים, איך מוז זיך ארויסנעמען, וואס נעם איך ארויס פון די היינטיגע דף וועגן מלמדים? נו. נו לאמיר הערן. אז מ'קען נישט אנקוקן אלע קינדער ווי איין זאך. זעסט דאך דא, מ'גייט צו אלע מצוות, אלע מצוות, דער אייבערשטער געהייסן אלע מצוות טון. דער מצוה האט א עקסטערע ספעשעלטי, מ'קען אים נישט צוגלייכן צו א אנדערע מצוה. האט אן עקסטערע לימוד און ער האט אן עקסטערע לימוד. אז ווען א מלמד זיצט מיט קינדער ער קען נישט טראכטן וואס קענסטו נישט זיין ווי יעדן איינעם דו קענסט אים זאגן וואס וואס קענסטו נישט זיצן אזוי ווי אים און וואס קענסטו נישט זיין אזוי איך קען נישט איך בין דאך א אנדערע אנדערע איך האב א אנדערע חומר און איך האב א אנדערע כלים און איך האב א אנדערע שטוב און איך האב א אנדערע עבר דו זאלסט וויסן פון ווי די קינדער קומען. נישט יעדער קינד קומט פון א פון א ווארעמע שטוב וואס ער האט די כלים און ער האט די כוחות צו זיצן יעצט און און אויסהערן און טון פונקטליך די ערשטע מאל וואס מען הייסט אים. ס'דא קינדער וואס קומען פון זייער פון זייער צובראכענע שטיבער. שוין אנגעקומען פרישע קינדער? היינט באקומסטו פרישע פרישע. כ'מיין דאס איז עס שוין, יא? אז איז שווער פאר אז אז יעדן טאג קומט אן א פרישע יעדן מאל א פרישע קינד קומט אן פרובירט מען צו ווייזן אז אה ס'איז א נייע רבי וואס וואס וואס נעמט צייט ווילאנג גארנישט שטערט איין קומען קומען יעצט קינדער איך וועל דיר פארציילן בפרטיות רחמנא לצלן טאטע מאמע זענען צוטיילט די קינדער האבן שוין צוזאמגעזעהן אין לעבן ווי טאטע איז מחלל שבת אינדערהיים שפילט זיך מיטן טעלעפאן. רחמנא לצלן, איך קען נישט אלעס ארויסזאגן ברבים דא, און ער זאל יעצט זיצן אויפן פלאץ אזוי ווי א דערוואקסענע מענטש און אננעמען דעם מלמד, נישט אז מ'זאל לאזן א לויזע ווערטשאפט, קינדער מוזן פאלגן, נישט אז מען זאל, ס'מוז זיין דיסציפלין, מ'מוז שטיין אויף דעם, אבער ער וויל נישט זיין שלעכט, ער וויל זיין גוט, מען דארף רחמנות האבן אויף אים, מען דארף אכטונג געבן אויף אים.

צוויי שיכורע גוים שיכורע אידן איך ווייס נישט פונקטליך א צוויי שיכורים זיי זענען געווען גוט אנגעטרינקען ווען איינער איז אנגעטרינקען האט ער נישט קיין בושה וואס טוט ער נעמט ער ארום יענעם איך האב דיך ליב האלטסט אים שרייט דער אנדערער אז דו האסט מיך ליב נו נו וואס באדערט מיך וואס שטערט מיך און ער האט נישט וואס צו ענטפערן דו האסט מיך נישט ליב דאס מיינט איך האב דיך ליב אן רעדן פארשטיי איך דיך אן אן אן גארנישט זאגן ווייס איך דיין הארץ.

הא, דו גריסט נישט? ער באהאלט זיך פון מענטשן, ער ווייסט נישט וואס צו טון, איך גריס יא און איך גריס נישט, און ווער האט עס גורם געווען? וויאזוי ווערט נעלם א קאנפידענס פון א מענטש? וויאזוי גייט אוועק? ווייל עפעס א מלמד האט אים פארשעמט פאר די דריי יאר. דו האסט קיינמאל נישט איינגעמאכט? דו האסט קיינמאל נישט איינגעמאכט? ניין? דו ביסט געבוירן געווארן מיט אונטערהויזן? דו האסט נישט געדארפט האבן אמאל א.

חוץ פון דעם וואס איך רעד צו ענק שיינע דיבורים און איך רעד צו ענק אויך שארפע דיבורים. וואס האב איך דיר געזאגט אלע יארן אז ס'איז באלד נאך אביסל די קליינע קינדער זיי ווערן באלד די קהילה. ווי לאנג בין איך דא מלמד? ווער זענען שוין חתונה געהאט פון די תלמידים? די די די.

דו ווייסט א יעדע שטוב איז דא א טאטע מיט א מאמע און מען רעדט שיין אה אה אה גוטן טאג איך לערן פלייסיג נו קום סתם גארנישט דו ווייסט קינדער ווערן געבוירן אין שטובער סתם ויקרא שמו בישראל שטוב האט נישט קיין שטוב.

כל מצוה וואס די אידן האבן מקבל געווען בשמחה, עדיין עושים אותה בשמחה, און א יעדע מצוה וואס מען האט גענומען בקטטה, עדיין עושים אותה בקטטה, דאס גייט נישט ארויף נאר אויף ברית מילה און אויף חתונה האבן, דאס גייט ארויף אויף א מלמד וואס גיבט איבער א מצוה, ער לערנט אויס קינדער דאווענען, לערנט ער עס אויס מיט שמחה, ער פארציילט עפעס א מעשה'לע פון דאווענען, ער פארציילט עפעס א מעשה א גרויסקייט פון. קומסט אריין צופרי מיט די קינדער און דו פארציילסט זיי, דו ווייסט, שטעל דיך פאר אונז קענען יעצט גיין צום פרעזידענט און מיר קענען בעטן, העלף ארויס עפן אויף די קעמפס, העלף ארויס עפן, נעם עפעס אויף, וואלט יעדער געקומען, קיינער וואלט נישט געטראכט פון קיינעם, קיינער וואלט נישט געקוקט אויף קיינעם, יעדער וואלט געקומען און גענומען די פאר מינוט און גערעדט, אונז גייען מיר דאך יעצט אריין צום אייבערשטן און מען גייט יעצט בעטן דעם אייבערשטן, מאכסט אזא שיינע הקדמה, אה, ס'איז דאך שוין גאר אנדערש, ס'איז דאך שוין גאר אנדערש. מצוה פון ציצית, געב שטעל דיך פאר ביסט א פאליס אפיסער און דו טוסט דיך אן דיין היטל און טוסט דיך אן דיין דיין דיין דיין ען וויי פי די דיין וויאזוי הייסט עס שילד די בעדזש טוסט אן דיין דיין מאנדור נו דיין יוניפארעם נו. מונדיר! וויי! דער, דער, דער פאליס ער קומט אן צו א פלאץ און ער האט זיין היטל, א סטעיט טרופער. וואס איז עס? א קאובוי העט מיט א, מיט א, מיט א, מיט א לייט בלו. אבער ער פילט זיך אזוי שטארק. באלד גייט ער אוועק טוט ער זיך אן צוריק זיין, זיין, זיין צוריסענע דזשינס, אבער יעצט גייט ער אנגעטון אזוי און ער איז מלא שמחה. וואס, און וועם דינסטו שוין? און וואס צייגסטו שוין? און יעצט נעמען זיך אן אונזער, אונזער מונדיר. אידישע קלייד און זענען די אידישע קינ. דו לייגסט אראפ די מצוה מיט א שיינקייט. שוין, עס איז שפעט.